בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף ה. מיר הייבן אן דף ה עמוד א', עלף שורות פון אויבן, די לעצטע ווארט פון די שורה, ופסח בר מיקרב ברגלים הוא. איז אזוי, נעכטן האמיר געזען א ברייתא, וואס די ברייתא האט אויסגערעכנט כל מיני זאכן וואס מ'איז חייב אויף דעם אלס בל תאחר טאמער מ'ברענגט עס נישט ווען מ'דארף עס ברענגען, מ'האט געזען כל מיני שיטות, וויפיל ימים טובים דארפן אריבער גיין, אבער מ'האט געזען די אלע זאכן וואס טאמער מ'ברענגט זיי נישט איז מען חייב אויף בל תאחר, איינע פון די זאכן וואס די ברייתא האט אויסגערעכנט און מ'האט טאקע נעכטן אויסגעשמועסט אז די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם, איז פסח, דעם קרבן פסח איז מען עובר אויף דעם אויף בל תאחר, פרעגט די גמרא, ופסח בר מיקרב ברגלים הוא, די קרבן פסח קען מען דען מקריב זיין אלע שלש רגלים, פסח זימנא קביעא ליה, די קרבן פסח האט דאך א זמן קבוע, אי אקרביה אקרביה, ואי לא אקרביה אידחי ליה, טאמער מ'איז עס מקריב באצייטנס ערב פסח, האט מען עס מקריב געווען, האט מען געטון די מצוה, טאמער נישט איז מען שוין עובר אויף בל תאחר, ס'איז נישט שייך ביי דעם צו זאגן אז ווען ס'וועט אריבער גיין דריי ימים טובים צו איין יום טוב צו סוכות די אלע שיטות וואס מ'האט נעכטן געזען איז דאך נישט שייך ביים קרבן פסח ווייל ס'דאך א זמן קבוע, ענפערט טאקע די גמרא, אמר רב חסדא, רב חסדא ענפערט, פסח כדי נסבה, אין הכי נמי, די ברייתא האט סתם אויסגערעכנט קרבן פסח, אבער אוודאי קומט עס נישט אריין דארט, ווייל דעם קרבן פסח איז מען טאקע עובר אויף בל תאחר, ברגע וואס מ'האט עס נישט מקריב געווען בצייטנס ערב פסח. רב ששת אמר, רב ששת ענפערט א אנדערע תירוץ, זאגט ער מאי פסח? שלמא פסח, פסח מיינט נישט די קרבן פסח אליין, אוודאי די קרבן פסח טאמער מען איז דאס נישט מקריב באצייטענס איז מען גראד עובר אויף בל תאחר, נאר דא רעדט מען פון שלמי פסח, שלמי פסח איז טייטש טאמער איינער האט פארלוירן זיין קרבן פסח, אנשטאטס דעם ער האט עס פארלוירן האט ער געברענגט א צווייטן, יעצט נאך פסח האט ער עס געטראפן, איז די דין פון די בהמה איז אז ס'איז פונקט ווי א שלמים, דאס ווערט גערופן שלמי פסח מען דארף עס ברענגען בית המקדש מקריב זיין אלץ שלמים, איז אויף די שלמים, אויף דעם האט די ברייתא געזאגט איז דא די חיוב פון בל תאחר, פרעגט אבער די גמרא אי הכי היינו שלמים, איז דאך עס א געהעריגע שלמים, די ברייתא האט באזונדער אויסגערעכנט שלמים, וואס דארף מען באזונדער אויסרעכענען שלמי פסח, ענטפערט די גמרא, תנא שלמים הבאין מחמת פסח, ותנא שלמים הבאין מחמת עצמן, מען דארף ביידע אויסרעכענען, פארוואס? ווייל סלקא דעתך אמינא, כ'וואלט ווען געמיינט, הואיל ומחמת פסח קאתו, כפסח דמו, אז אין הכי נמי, סתם א שלמים, איז ביי זיי דא די געהעריגע בל תאחר, ס'גייט אריבער די שלש רגלים איז מען עובר אויף בל תאחר, אבער דעם קרבן פסח, די שלמים הבאים מחמת פסח, היות וואס די קרבן פסח אליין, ווען איז מען עובר אויף בל תאחר ביים קרבן פסח? ברגע וואס גייט אריבער ערב פסח, און מען האט עס נישט מקריב געווען, וואס טייטש ברגע וואס גייט אריבער איין יום טוב, איז מען שוין עובר אויף בל תאחר ביי די קרבן פסח אליין, אויב אזוי, וואלט איך אפשר געמיינט אז די שלמים הבאים מחמת פסח האט אויך די דין, אז היות וואס די שלמים קומט מכח דעם פסח, איז ברגע וואס גייט אריבער איין יום טוב, איז מען שוין עובר אויף בל תאחר, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי אז די שלמים הבאים מחמת פסח די שלמי הפסח האט א דין ווי אלע אנדערע שלמים, ס'דארף אריבער גיין שלש רגלים, זאגט יעצט די גמרא מנא הני מילי, מ'האט געזען די ברייתא האט אויסגערעכנט ביי די אלע זאכן א גאנצע רשימה פון זאכן וואס מ'איז עובר אויף דעם בל תאחר, זוכט די גמרא א מקור פון א פסוק ווי זעט מען טאקע די דינים, זאגט די גמרא דתנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא דא גייט דרש'נען די פסוק וואס שטייט טאקע דארט בל תאחר, שטייט אין פסוק אזוי, כי תדור נדר לה' אלקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו ה' אלקיך מעמך, והיה בך חטא, דאס איז די לשון הפסוק, גייט מען יעצט דרש'נען יעדע ווארט באזונדער, זאגט די ברייתא אזוי כי תדור נדר, אין לי אלא נדר, ווייסט מען אז אויף א נדר, א מענטש זאגט הרי עלי קרבן דאס טייטש א נדר, איז אויף דעם איז דא בל תאחר. נדבה, טאמער איינער זאגט א לשון נדבה, ער זאגט נישט הרי עלי, ער זאגט הרי זו, וואס איז די חילוק צווישן הרי עלי און הרי זו, איז הרי עלי, א מענטש לאמיר זאגן זאגט הרי עלי עולה, דארף ער ברענגען אן עולה, און במילא טאמער למשל ער וועט מפריש זיין א בהמה אלס עולה, און ער וועט פארלירן די בהמה, דארף ער ברענגען א צווייטע, ווייל די חיוב ליגט אויף אים, דאס הרי עלי, דאס איז א לשון נדר, נדבה איז ווען איינער זאגט הרי זו עולה, ער טייטלט אויף א בהמה, און ער זאגט די בהמה איז אן עולה, איז טאמער די בהמה ווערט פארלוירן, דארף ער נישט ברענגען א צווייטע, דאס ווערט גערופן א נדבה, על כל פנים נדבה מנין? ווי ווייסט מען נדבה, אין פסוק שטייט נאר נדר? נאר וואס דען, מ'לערנט ארויס א גזירה שווה. נאמר כאן נדר, ונאמר להלן שטייט אין א צווייטע פלאץ אם נדר או נדבה, מה להלן נדבה עמו, אף כאן נדבה עמו. מילא זעהן מיר אז סיי אויף א נדר, סיי אויף א נדבה, סיי טאמער איינער זאגט הרי עלי קרבן, אדער סיי טאמער איינער זאגט הרי זו קרבן, איז דא אויף די אלע קרבנות א חיוב פון בל תאחר טאמער מען ברענגט עס נישט בצייטנס.

איז א לשון הוא ולא חילופיו, דווקא ביי דעם איז דא בל תאחר, אבער ביי חילופיו איז נישט דא בל תאחר. גראד נאך מ'וועט ענדיגן די ברייתא וועט די גמרא צענעמען די ווערטער וואס מיינט דאס הוא ולא חילופיו, וועמיר באלד זעהן. זאגט על כל פנים די ברייתא ווייטער, שטייט ווייטער אין פסוק, כי דרוש ידרשנו, דרש'ט מען פון דעם, אלו חטאות ואשמות, עולות ושלמים, וואס טייטש אלע קרבנות חובה, א חטאת א אשם, אדער א עולת חובה, שלמי חובה, ווען ס'איז א קרבן חובה איז פשט כי דרוש ידרשנו, די אייבערשטער פאדערט עס פון די מענטש, א קרבן חובה, איז ביי דעם איז אויך דא די חיוב פון בל תאחר, רש"י זאגט ס'איז נכלל אין דעם, בכור והמעשר והפסח, וואס א מענטש איז אויך מחיוב דאס צו ברענגען. ווייטער על כל פנים שטייט אין פסוק ה' אלקיך, וואס לכאורה די ווערטער זענען איבעריג, ווייל די פסוק הייבט זיך דאך אן כי תדור נדר לה' אלקיך, וואס דארף שטיין נאכאמאל כי דרוש ידרשנו ה' אלקיך, נאר וואס דען, מ'דרשנ'ט פון דעם, אלו צדקות ומעשרות ובכור. ביי צדקה שטייט ולך תהיה צדקה לפני ה' אלקיך. ביי מעשר שטייט אויך ואכלת לפני ה' אלקיך. איז מען מרבה די אלע זאכן אז ביי דעם איז אויך דא בל תאחר. ווייטער זאגט די ברייתא שטייט אין פסוק מעמך וואס מען דרשנ'ט פון דעם זה לקט שכחה ופאה וואס לקט שכחה ופאה געבט מען פאר עניים. ביי אן עני שטייט אויך את העני עמך. איז מען מרבה פון מעמך לקט שכחה ופאה. ווייטער די פסוק פירט אויס והיה בך חטא דרש'נט מען פון דעם ולא בקרבנך חטא. ס'טייטש טאמער איינער האט יא מאחר געווען ער האט יא פארשפעטיגט, ער האט נישט געברענגט די קרבן בצייטנס, איז אן עבירה האט ער, אבער די קרבן איז נישט פסול, מען דארף נאך אלץ ברענגען די קרבן, דאס לערנט מען פון והיה בך חטא, זאגט יעצט די גמרא, מיר האבן געזען די ברייתא, אמר מר, לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו, וואס מיינט די ווערטער? פרעגט די גמרא חילופי מאי, וואס מיינט דאס אז ביי די חליפין איז נישט דא קיין בל תאחר? אי חילופי עולה ושלמים, עסט מיר וועלן זאגן חילופיו מיינט חילופי עולה ושלמים, דהיינו, א מענטש האט זיך אונטערגענומען צו ברענגען אן עולה אדער א שלמים, ער האט גענומען די קרבן ער האט מפריש געווען, און ער האט עס פארלוירן, יעצט אז ער האט עס פארלוירן האט ער מפריש געווען א צווייטן, מפריש געווען א צווייטן האט ער געטראפן די ערשטע, איז די ערשטע איז ער מקריב, וואס איז יעצט די דין מיט די צווייטע, די צווייטע האט אויך א קדושה פון א קרבן ס'ווערט נישט אויס קרבן, און מילא אוודאי מיקרב קרבי, אוודאי דארף מען די צווייטע מקריב זיין, ס'איז נישט שייך צו זאגן אז די צווייטע איז חילופיו, ביי דעם איז נישט דא בל תאחר, פארוואס נישט? ס'איז א געהעריגע קרבן, ווייטער אי חילופי חטאת, למיתה אזלא, ס'טייטש א מענטש האט מפריש געווען א חטאת און ער האט עס פארלוירן און ער האט מפריש געווען א צווייטן און ער האט געטראפן די ערשטע ער האט מקריב געווען די ערשטע איז די צווייטע דארף מען הרג'ענען, ס'דא א דין הלכה למשה מסיני אז מ'דארף עס אריינשפארן אין א צימער און ס'דארף שטארבן, ס'פון די חמש חטאות מתות, און מילא קען נישט זיין אז די ברייתא זאגט הוא ולא חילופיו קומט מען ממעט זיין אז ביי דעם איז נישטא קיין בל תאחר, דער בהמה שטארבט דאך, נישט שייך ביי דעם קיין בל תאחר, אלא מאי חילופיו, נאר וואס דען, זאגט די גמרא וואס מיינט הוא ולא חילופיו? חילופיו מיינט חילופי תודה, וואס טייטש, א מענטש וואס איז געווען מחויב צו ברענגען א קרבן תודה, ער איז ניצול געווארן פון א נס, ער האט געדארפט ברענגען א קרבן תודה, און ער האט טאקע מפריש געווען א תודה, און ער האט פארלוירן דעם תודה, און אנשטאטס דעם האט ער מפריש געווען א צווייטן, שפעטער האט מען געטראפן די ערשטע, יעצט האט ער ביידע תודות פאר זיך, און זיי האבן זיך אויסגעמישט, און יעצט איז איינס געשטארבן, וואס טייטש ער איז געבליבן יעצט מיט איין בהמה, און מען ווייסט נישט צו דאס איז די ארגינעלע תודה, אדער דאס איז די חילופי תודה? דא איז דא א פראבלעם. וואס איז די פראבלעם? עמער שוין זעהן. דתני רבי חייא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, תודה שנתערבה בתמורתה. אזוי ווי ס'איז דא חילופי תודה איז אויך דא תמורת תודה. תמורה מיינט א מענטש האט א קרבן, א כשר'ע קרבן, און ער זאגט ער וויל די קדושה פון די קרבן זאל ארויפגיין אויף א צווייטן בהמה. די תורה זאגט מ'טאר דאס נישט טון, טאמער איינער טוט אזוי, איז ביידע בהמות זענען קדשים יעצט. נישט דא אזאך אראפנעמען א קדושה פון א גאנצע בהמה פון א כשר'ע קרבן און עס לייגן אויף א צווייטע. ס'טאמער איינער האט אזוי געטון, ער האט גענומען א קרבן תודה, ער האט געמאכט תמורה, ער האט אריבערגעפירט די קדושה אויף א צווייטע בהמה, וואס טייטש ביידע בהמות זענען יעצט א תודה, נאר איינס איז די ארגינעלע, און די אנדערע האט א דין פון א תמורת תודה, וואס איז די זעלבע דין ווי א חילופי תודה. וואס איז די חילוק צווישן א ארגינעלע תודה מיט א תמורת תודה אדער א חילופי תודה? די חילוק איז פשוט, א קרבן תודה קומט מיט פערציג ברויט, דאס איז אבער נאר א דין, ביים תודה אליין, מען לערנט ארויס רש"י ברענגט די פסוק שטייט על זבח התודה, וואס פון דעם איז מען ממעט אז חילופי תודה אדער תמורת תודה קומט אן די ברויט, מען טאר נישט מיטברענגען מיט א חילופי תודה אדער מיט א תמורת תודה ברויט, און במילא דא וואס איינער האט געהאט א תודה מיט א חילופי תודה און עס האט זיך אויסגעמישט, ומתה אחת מהן איינער פון זיי איז געשטארבן, חברתה אין לה תקנה, קען מען נישט יעצט ברענגען די צווייטע און עס מקריב זיין אין בית המקדש, פארוואס? ווייל היכי ליעביד, וואס זאל מען טון? ליקרבה וליקריב לחם בהדה, זאל מען עס מקריב זיין מיט ברויט, דילמא תמורה היא? קען זיין דאס איז נישט די ארגינעלע, און ברויט קען מען נאר ברענגען מיט די ארגינעלע, ואטו ליקרבה בלא לחם, דילמא תודה היא, טאמער מען וועט עס מקריב זיין אן קיין ברויט, קען זיין ס'א תודה, מ'טאר נישט מקריב זיין א תודה אן ברויט, און במילא איז נישט דא קיין עצה וואס צו טון מיט דעם, און במילא זאגט די גמרא, דאס איז אפשר פשט אין די ברייתא, ווען די ברייתא זאגט אז בל תאחר איז נאר דא הוא ולא חילופיו, איז פשט א חילופי תודה טאקע אזא מעשה, א מענטש האט מפריש געווען א תודה, און ער האט עס פארלוירן, ער האט מפריש געווען א צווייטע, ער האט עס געטראפן, ס'האט זיך אויסגעמישט, איינס איז געשטארבן, מען ווייסט נישט וועלכע דאס איז, איז די בהמה וואס איז געבליבן דא, ביי דעם איז נישט דא קיין בל תאחר ווייל מ'קען דאס נישט מקריב זיין, פרעגט אבער די גמרא, מ'דארף עפעס א לימוד אויף דעם, והא כיוון דלאו בת הקרבה היא, קרא למעוטי למה לי, מ'קען דאך עס סיי ווי נישט מקריב זיין, אז מ'קען עס נישט מקריב זיין דארף נישט קיין פסוק דאס ממעט צו זיין, און במילא, אמר רב ששת ענפערט רב ששת א אנדערע תירוץ, וואס מיינט הוא ולא חילופיו, לעולם למעוטי חליפי עולה ושלמים, אוודאי קומט עס ממעט זיין חליפי עולה ושלמים, איי וואס טייטש חליפי עולה ושלמים, א מענטש האט א עולה אדער א שלמים, און ער האט פארלוירן, ער האט מפריש געווען א צווייטן, אוודאי ביי די צווייטע איז דא בל תאחר, נאר וואס דען, והכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך, כגון שעברו עליו שני רגלים, והומם, וחיללו על אחר, ועבר עליו רגל אחד. וואס טייטש, א מענטש האט מפריש געווען א עולה אדער א שלמים, ס'איז אריבערגעגאנגען איין יום טוב, א צווייטע יום טוב, מ'האלט שוין פארן דריטן יום טוב, ער גייט באלד עובר זיין אויף בל תאחר. נאר וואס דען, יעצט איז געפאלן אין דעם א מום, ס'איז געפאלן אין דעם א מום, האט ער מפריש געווען א צווייטן אנשטאטס דעם. יעצט, ביי די צווייטע, ביי די נייע, ביי די חילופין, יעצט איז אריבער איין יום טוב, דער דריטער יום טוב, איז דא, סלקא דעתך אמינא, הואיל ומכח קמא קאתי, כמאן דעברו עליו שלש רגלים דמי, כ'וואלט ווען געמיינט היות וואס דער נייע קרבן קומט מכח דער אלטע די בעל מום, איז אפשר היות ביי די אלטע איז דאך אריבער צוויי ימים טובים, איז ביי די נייע גייט אריבער איינס איז מען שוין עובר אויף בל תאחר, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די פסוק אז ס'איז נישט אזוי, נאר דער נייע קרבן הייבט זיך אן א נייע חשבון, מען דארף אנהייבן נאכאמאל ציילן דרײַ ימים טובים, פרעגט די גמרא, ולר' מאיר דאמר כיוון שעבר עליו רגל אחד עובר בבל תאחר, מאי איכא למימר, ס'הייסט מ'האט דאך נעכטן אויך געזעהן די שיטה פון ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט אז ברגע עס גייט אריבער איין יום טוב איז מען שוין עובר אויף בל תאחר, איז לויט אים וואס טייטש הוא ולא חילופיו, מ'קען דאך נישט זאגן די תירוץ פון רב ששת, טאמער איינער האט מפריש געווען א קרבן און ס'איז אריבער צוויי ימים טובים און ס'איז געפאלן אין דעם א מום, לויט ר' מאיר נישט דא די זאכן, יעדע קרבן האט איין יום טוב, טאמער ס'גייט אריבער די יום טוב איז מען עובר אויף בל תאחר. און וואס איז פשט הוא ולא חילופיו? ענטפערט די גמרא אמר רבא, הכא במאי עסקינן, כגון שהומם בתוך הרגל וחיללו ועבר עליו הרגל, דאס טייטש, דא רעדט זיך ביי איינער וואס האט מפריש געווען א קרבן, און מען האלט יעצט אינמיטן יום טוב, טאקע עס וועט אריבער גיין יום טוב לויט ר' מאיר וועט מען עובר זיין אויף בל תאחר, נאר וואס דען עס איז נאכנישט אריבער די יום טוב, אינמיטן יום טוב יום טוב נאכמיטאג איז געפאלן אין די בהמה א מום. האט ער מפריש געווען א צווייטן אנשטאטס דעם, פשט, די ערשטע בהמה איז נאר אריבער א האלבע יום טוב, די צווייטע בהמה איז אריבער די צווייטע האלב יום טוב, סלקא דעתך אמינא, וואלט איך אפשר געמיינט אז הואיל ומכח קמא קאתי, כמאן דעבר עליה כוליה רגל דמי, אז היות וואס די צווייטע די נייע קומט מכח די ערשטע, איז כאילו ס'איז שוין אריבער א גאנצע יום טוב, ווייל בל תאחר איז מען נאר חייב טאמער ס'גייט אריבער א גאנצע יום טוב לויט ר' מאיר, נישטא אזא זאך לאמיר זאגן טאמער איינער וועט אינמיטן יום טוב זיך אונטערנעמען ברענגען א קרבן, איז ער נישט עובר בל תאחר ווען ס'גייט אריבער א האלבע טאג, נאר וואס דען די נעקסטע יום טוב איז מען עובר אויף בל תאחר, און במילא וואלט איך אפשר געמיינט אז דא היות וואס ס'קומט מכח די ערשטע איז אפילו ס'גייט נאר אריבער א האלבע טאג איז מען אויך עובר אויף בל תאחר, קא משמע לן אז ס'איז נישט אזוי, נאר די נייע בהמה הייבט מען אן א נייע חשבון, און במילא טאקע נעקסטע יום טוב, ס'וועט אריבער גיין א גאנצע יום טוב, וועט דער איד עובר זיין אויף בל תאחר. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די ברייתא, די לעצטע דרשה, והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא, אז וואס? טאמער איינער האט יא מאחר געווען, ער האט עובר געווען אויף בל תאחר, איז ער האט א עבירה, אבער די קרבן ווערט נישט פסול. פרעגט די גמרא, והא מהכא נפקא, מדאחרים נפקא, ס'טייטש, די לימוד איז נישט פון דא, ס'דא א צווייטע לימוד, די לימוד פון אחרים וואס פון דארט לערנט מען שוין דאס ארויס, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אחרים אומרים, יכול יהא בכור שעברה שנתו כפסולי המוקדשין ויפסל, ס'טייטש א בכור וואס איז אריבער די ערשטע יאר, וואס רשי ברענגט קודם כל שטייט אין פסוק ביי א בכור, לפני ה' אלקיך תאכלנו שנה בשנה, אז ס'איז א מצוה צו מקריב זיין עסן די בכור די ערשטע יאר, דאס איז קודם כל, צווייטנס זאגט רשי, ברגע וואס גייט אריבער א יאר וואס מ'האט נישט מקריב געווען די בכור, האט מען עובר געווען אויף בל תאחר, ווייל אין א יאר איז דאך דא די שלש רגלים, מילא וואלט איך אפשר געמיינט אז נאכדעם וואס מ'איז עובר בל תאחר קען מען מער נישט מקריב זיין די בכור, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק, אזוי זאגן אחרים, שטייט אין פסוק ואכלת לפני ה' אלקיך מעשה דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך, איז דער פסוק האט דא מקיש געווען מקיש בכור למעשר, א הקיש פון בכור צו מעשר שני, מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה, אזוי ווי מעשר שני ווערט נישט פסול פון איינע אויפן צווייטן, ס'טייטש מען דארף טאקע מפריש זיין באזונדער מעשר שני יעדע יאר, אבער מעשר שני קען מען עסן פאריאריגע אויכעט, ווייל רשי זאגט מ'זעט אין פסוק אז יעדע דריטע יאר איז דא א מצוה פון ביעור מעשר, אבער ביז דעמאלטס מעג מען עסן פשט מעשר שני ווערט נישט פסול ווען ס'גייט אריבער א יאר אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה די זעלבע זאך א בכור אפילו טאקע איז דא א מצוה די ערשטע יאר אבער טאמער מען האט עובר געווען אויף דעם טאמער מען האט עובר געווען אויף בל תאחר אויך איז נאך נישט דערנאך מען קען עס נאך מקריב זיין די קרבן איז נישט פסול במילא וואס א חילוק בכור און אלע אנדערע קרבנות לכאורה האמיר דא א לימוד אויף אלעמען אז טאמער מען איז עובר אויף בל תאחר ווערט די קרבן נישט פסול זאגט די גמרא ניין איצטריך מען דארף נאך אלץ האבן די דרשה דא פון והיה בך חטא פארוואס ווייל סלקא דעתך אמינא כ'וואלט ווען געמיינט הני מילי בכור דלאו בר הרצאה הוא, בכור איז נישט א קרבן וואס קומט אלס ריצוי, די תורה זאגט א מצוה מען דארף געבן א בכור פארן כהן, אבער ס'איז נישט א ריצוי פארן באשעפער, און מילא אפשר דווקא דארט אז מ'איז עובר אויף בל תאחר איז גארנישט געשען מ'קען עס נאך אלץ מקריב זיין, אבל קדשים, אבער אלע אנדערע קדשים דבני הרצאה נינהו וואס קומט מרצה זיין, יא א חטאת און א אשם איז פשוט ס'איז מרצה ס'איז מכפר אויף עבירות, א עולה איז מכפר אויף עשה'ס מ'האט עובר געווען, אפילו א שלמים איז אויך די ענין פון א ריצוי, רשי זאגט ס'איז א דורון, מילא אפשר דארט אימא לא לירצו, דארט האסטו עובר געווען בל תאחר, ברענג עס אינגאנצן נישט, ס'איז נישט מרצה, קא משמע לן, דאס לערנט אונז די פסוק, והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא, אז ניין, די קרבן איז נישט פסול, פרעגט אבער די גמרא ואכתי, מען דארף נאך אלץ נישט האבן די לימוד פון והיה בך חטא, ווייל מדבן עזאי נפקא, ס'דא א בן עזאי וואס פון דארט קען מען עס ארויסלערנען, וועלכע בן עזאי? איז אזוי, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא בן עזאי רעדט דא פון פיגול. פיגול, שטייט אין די תורה, טאמער א כהן בשעת ער טוט איינע פון די עבודות מיטן קרבן האט ער אינזינען א מחשבת חוץ לזמנו, ס'טייטש ער האט אינזינען אז מ'גייט עסן די קרבן אין א צייט וואס מ'טאר דאס נישט עסן, יעדע קרבן האט דאך א צייט וואס מ'מעג עס עסן, יום ולילה, לשני ימים ולילה אחד, איז די כהן האט אינזין אים צו עסן חוץ לזמנו, אין א צייט וואס מען טאר דאס נישט עסן, שטייט אין פסוק אויף דעם קרבן לא ירצה, דהיינו די קרבן איז נישט מרצה, די באלבאס איז נישט יוצא, המקריב אותו לא יחשב לו, דער וואס האט עס מקריב געווען האט נישט יוצא געווען זיין חוב מיט דעם. יעצט בן עזאי שטעלט זיך, זאגט די ברייתא בן עזאי אומר אותו מה תלמוד לומר, פארוואס דארף שטיין אין פסוק המקריב אותו לא יחשב לו, אותו פשט דעם קרבן, מען רעדט דאך פונעם קרבן, איז די ווארט אותו איז איבעריג, נאר וואס דען? וואס טוט מען מיטן אותו? זאגט בן עזאי אזוי, לפי שנאמר, שטייט אין פסוק לא תאחר לשלמו, וואס דאס איז דאך אונזער פסוק די לאו פון בל תאחר, שומע אני, אף מאחר נדרו בבל ירצה, וואלט איך אפשר געהאט א הוה אמינא אז איינער וואס האט מאחר געווען זיין קרבן, ס'איז אריבערגעגאנגען די שלש רגלים ער האט נישט געברענגט די קרבן, איז אויכעט לא ירצה, די קרבן איז נישט קיין גוטע קרבן. תלמוד לומר פאר דעם ביי פיגול שטייט אותו אז זאלסט וויסן אותו בלא ירצה ואין מאחר נדרו בלא ירצה אז דווקא פיגול איז די קרבן נישט קיין גוטע קרבן מען דארף ברענגען א נייע אבער איינער וואס איז עובר אויף בל תאחר ער ברענגט א קרבן נאך שלש רגלים ער האט מאחר געווען איז די קרבן נאך אלץ א גוטע קרבן אפילו ער האט עובר געווען עבירה איז על כל פנים אז מען האט די לימוד, וואס דארף מען די לימוד פון והיה בך חטא? זאגט טאקע די גמרא, ענטפערט די גמרא, אלא בך חטא ולא באשתך חטא, וואס טייטש אין הכי נמי, מען דרש'ט נישט אזוי ווי מען האט פריערט געוואלט זאגן בך חטא ולא בקרבנך חטא, נאר א אנדערע דרשה אינגאנצן, אז בך חטא ולא באשתך חטא, ווי קומט דא אריין באשתך? איז אזוי, סלקא דעתך אמינא, כ'וואלט ווען אפשר געמיינט אז הואיל ואמר רבי יוחנן, ואיתימא רבי אלעזר, רבי יוחנן צו רבי אלעזר האט געזאגט אז אין אשתו של אדם מתה, א פרוי פון א מענטש שטארבט נישט פאר די צייט, אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו, רש"י טייטשט דא, אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו, ס'טייטש איינער וואס גנב'עט און מ'בעט אים צוריק די גזילה, און ער האט נישט צו צאלן, ער ווערט נענש אז זיין פרוי שטארבט פאר די צייט, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך, וואס טייטש, זאלסט אויפפאסן אז טאמער איינער גנב'עט זאל ער אויפפאסן צו צאלן, אז נישט איז יקח משכבך מתחתיך פארלירט ער זיין פרוי, על כל פנים וואלט איך געמיינט אז אימא בהאי עון דבל תאחר נמי אשתו מתה אז איינער וואס איז עובר אויף בל תאחר איז אויך א געוויסע בחינה אז ער צאלט נישט עפעס ער דארף צאלן איז אפשר ווערט זיין פרוי אויך נענש, קא משמע לן, פאר דעם, דאס איז די לימוד וואס מ'לערנט ארויס פון בך חטא, אז בך חטא ולא באשתך חטא, דער מענטש האט אן עבירה, אבער זיין פרוי ווערט נישט נענש אויף דעם.